זאגט דער חפץ חיים ווייטער, ענדיגן מיר צו דא כלל ה' האלט מיר סעיף זיין, ודע, פונקט אזוי ווי עס איז אסור להוציא דיבה על חברו צו רעדן לשון הרע אויף א חבר, אויף א אנדערע מענטש, די זעלבע זאך איז אסור צו רעדן אויף יענעמ'ס חפצים, מען טאר נישט זאגן לשון הרע אויף יענעמ'ס א זאך. און דאס איז מורא'דיג מצוי אז איין געשעפטסמאן איז מוציא דיבה אויף א צווייטן געשעפטסמאן, ער זאגט אז יענעמ'ס סחורה טויג נישט. איז אויב ער זאגט עס מפני קנאה, איז עס א לשון הרע גמורה מן התורה. דער חפץ חיים פירט אויס, סעיף ח', הלכות, און דאס ווייסט מען דאך שוין, אבער דער חפץ חיים איז עס קובע דא, ער לייגט אראפ די יסוד, איסור סיפור לשון הרע, די תורה האט געזאגט אז מען טאר נישט רעדן בגנות חברו אפילו טאמער ס'איז אמת, אפילו טאמער ס'איז ביחידי, כל שכן צו דערציילן מיט צוויי, דבר גנות אויף חבר איז אסור. עס איז נאך א גרעסערע עבירה צו זאגן ווען ס'איז יחידי, וויבאלד מען גלייבט אים מער, נאך מער יענער ווערט מער פארשעמט, און ער פירט אויס, בכל מקום שנכתוב סתם איסור לשון הרע, זאגט דער חפץ חיים, איבעראל ווען אונז רעד מיר פון איסור לשון הרע, איז די כוונה אויף אלע אופנים, אויסער אויב מ'שרייבט ארויס קלאר אז אין די פאל וואס אונז רעד מיר דא גייט נישט אן דאס אז לאמיר זאגן עס איז אפילו אויף אמת אדער אפילו בשניים, אבער סתם אזוי ווי ס'שטייט נישט אז נישט, איז איבעראל ווען מ'רעדט פון לשון הרע גייט עס אן אויף אלע אופנים, און ס'נישט קיין חילוק אמת שקר און אזוי ווייטער.